כ'האב געהערט א סיפור פונעם באוואוסטן חסיד ר' מענדל פוטערפאס עליו השלום אז ער האט דערציילט דעם סיפור וואס האט פאסירט מיט עם אליין, דאס איז געווען ווען ער איז געווען א יונגער בחור, עס איז געווען אין די ערשטע יארן אין רוסלאנד וואס די קאמוניסטן האבן איבערגענומען די מלוכה, און זיי האבן גוזר געווען גזירות קשות, און פארמאכט ישיבות, פארמאכט חדרים, און זיי האבן ארעסטירט, אריינגעזעצט אין תפיסה, יעדער איינער וואס מ'האט געכאפט אז זיי זענען געגאנגען אקעגן די מלוכה לפי דעתם, און מ'האט געלערנט תורה מיט קינדער וכיוצא בזה. האט דערציילט ר' מענדל פוטערפאס אז ער צוזאמען מיט א חבורה פון יונגע בחורים האבן געזעצן און געלערנט תורה, זיי האבן געהאט א מלמד און זיי האבן געזעצן און געלערנט צוזאמען, און איין טאג די משטרה האט זיך דערוואוסט אוואו זיי זיצן אוואו זיי לערנען, זיי זענען אריינגעקומען און מען האט גענומען דעם מלמד און זיי האבן גענומען די קינדער, זיי האבן אלעמען ארעסטירט אריינגעזעצט אין תפיסה. הגם זיי זענען געווען נאך יונגע קינדער וואס על פי חוק האבן זיי נישט געקענט נאך די ממשלה נאך נישט געקענט נעמען פון זיי קיין נקמה געבן זיי עונשים אבער פון דעסטוועגן האבן זיי זיי ארעסטירט פאר משך זמן זיי האבן זיי אריינגעלייגט אין תפיסה און זיי האבן זיי געמאכט חקירות ודרישות די ממשלה כמובן וואס האבן געוואלט אויסנוצן די שוואכקייט פון די קינדער, יונגע קינדער, צו ארויסנעמען פון זיי אינפארמאציע, ארויסנעמען פון זיי פרטים און פרטי פרטים, נעמען, וויסן ווער פון די חסידים און וואס און ווער טוט און וואס מען טוט, זיי האבן געוואלט באקומען פון זיי ידיעות אין די אלע זאכן, און ביי דעם האבן זיי געטון כל התלוי בהם, כל מיני אזא ענינים פון יסורים, פון פחדים, פון פון זאכן וואס זיי האבן וואס זיי האבן דערשראקן און געטאן צו די קינדער כדי צו קענען באקומען פון זיי די אלע עניינים וואס זיי האבן געוואלט באקומען. כמובן די קינדער זענען געווען זייער שטארק ביי זיך, די גאנצע חבורה הגם יעדער איינער איז געווען אין א באזונדערער ארט האבן זיי זיך געהאלטן שטארק און זיי האבן גארנישט דערציילט, זיי האבן גארנישט געעפנט די מויל, זיי האבן נישט דערציילט קיין שום זאך וואס עס קען זיין אז זאל שאטן צו איינעם פון די חסידים. שפעטער א משך זמן זיי האבן זיי אלעמען באפרייט. זיי האבן זיי געלאזט ארויסגיין, און זיי האבן צווישן זיך האבן זיי גערעדט, און זיי האבן געזאגט שפעטער א משך זמן, אז זיי האבן אלע געקומען צו די זעלבע מסקנא, אז הגם זיי זענען געווען אין א מצב סכנה, און זענען דורך געגאנגען דארטן יסורים וכיוצא בזה וואס זיי האבן זיי דארטן זיי זיך געפירט, פון דעסטוועגן זענען זיי אלע געווען אין א מוראדיגע תנועה פון שמחה, רוממות הרוח, און קיינער פון די קינדער האט נישט געפילט אז ער איז נעבעך אין א מצב פון פארביטערטקייט, א מצב פון עצבות און מרירות, פארקערט, ס'איז ביי זיי געווען א מורא'דיגע תנועה פון שמחה און רוממות הנפש. דאס האבן זיי גערעדט צווישן זיך, טאקע נישט פארשטאנען פון וואנט איז דאס געקומען אט אט דער תוקף. ס'איז אריבערגעגאנגען יארן שפעטער, האט ער דערציילט, נאך שפעטער וואס ארויס פון רוסלאנד, דאס הייסט כמעט א פופציג יאר שפעטער, האט זיך ר' מענדל פוטערפאס זיך געטראפן ווען ער איז ארויס פון רוסלאנד מיט זיין שוואגער פון די באוואוסטע חסידים בעלי מסירות נפש דער חסיד ר' בענצע שם טוב, און זיי האבן אדורכגערעדט צווישן זיך כמה עניינים סיפורים און ס'איז אנגעקומען צו דערציילן וועגן דעם סיפור, און ר' מענדל האט אים געזאגט וועגן דעם אז זיי האבן געפילט אט אט דעם רוממות הרוח, און געדענקט די פרטי הסיפור און די ענינים האט ר' בענצע שם טוב אים געזאגט איך וועל דיר דערציילן וואס איז דער טעם הדבר און ער האט אים געזאגט אז בשעת ס'איז אנגעקומען אט א די נייעס אז מ'האט פארכאפט אט די כיתה און מ'האט אייך ארעסטירט צוזאמען מיטן מלמד האט מען כמובן גלייך מודיע געווען צו דעם נשיא דעם רעבן דער פריערדיגער רבי דער רבי רייאץ וואס איז דעמאלט געווען דער רבי און מ'האט אים דערציילט די פרטי הדברים, און מ'האט אים געגעבן די נעמען פון די אלע קינדער וואס זענען דארטן ארעסטירט געווארן, און דער רבי רייאץ האט א זאג געטאן, און געזאגט די ווערטער, זיי האבן נישט וואס צו מורא האבן, ווייל מיט זיי געפינט זיך דער אלטער רבי, דער מיטעלער רבי, דער צמח צדק, דער רבי מהרש, דער רבי דער טאטע, ס'הייסט געמיינט דעם רעבן רשב. און דערנאך האט ער א זאג געטאן און דער רבי פארשטאנען האט געמיינט זיך איז פארשטיי קען מען שוין פארשטיין זאגט ר' בענצע שם טוב צו ר' מענדל פוטערפאס נו אז צוזאמען מיט אייך זענען געווען אט אט די אלע רביים איז שוין פארשטאנדיג פארוואס איר האט נישט געפילט דעם צער פון דעם מאסר איר זענט געווען אין א תנועה פון שמחה וטוב לבב הייטיגע פרשה פרשת שמות

ווי עפעס איז דורך געגאנגען ווי אידן האבן זיך האבן נעבעך געהארוועט און געמוטשעט זיך און די אלע יסורים נוראים וואס איז דורך געגאנגען אין מצרים און פון דעם גייט בכללות פון אנהייב פרשה ביזן סוף פרשה געפינט מען אבער א אינטערעסאנטע זאך אין מדרש אז דער מדרש זאגט בנוגע התחלת הפרשה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו, און שפעטער רעכנט ער אויס די נעמען ראובן שמעון לוי יהודה וכו', זאגט אויף דערויף דער מדרש אז די אלע נעמען וואס ווערט דא דערמאנט אין די סדרה איז דאס על שם גאולתם של ישראל נקראו.

ווי ער פון דעם נאמען פון די אלע נעמען פון די שבטים, ווי אזוי אין זיי איז מרומז גאולתם של ישראל, און נישט נאר די גאולה פון מצרים, נאר אויכעט די גאולה העתידה, ווי אזוי זאגט די מדרש למשל בנוגע יוסף, אז למה נקרא יוסף, יוסף על שם שיוסיף,

וואס לכאורה ווי קומט אריין מען שטייט ערשט אנהייב אין פרשת שמות און די גאנצע פרשה רעדט זיך גאר בגלוי בנוגע גלות אידן גייען אריין אין מצרים און זיי ווערן פארשקלאפט זיי ווערן פארהארעוועט זיי ווערן פארכאפט יא ויעבידו

אז בשעת א איד קוקט זיך צו מיט טיפערע אויגן און אז א איד לעבט אין א פנימיות'דיגן אופן, בפרט בשעת מען האט מיט זיך דעם משה רבינו, ווי מען זעט אין די פרשה, אז אין די פרשה רעדט זיך פון משה רבינו און משה היה רועה, קען מען טאקע זיין אין מצרים און פון דעסטוועגן קען מען שוין פילן און דערהערן אז אין דעם גלות הערן דעם אור הגאולה על שם גאולתם של ישראל נקרא. כדי צו פארשטיין דעם עומק הענין, איז מען חזר'ן א ווארט, וואס דער יסוד פון דעם ווארט שטייט גאר אין דעם, ברענגט זיך אין די, אין מאור עינים, רבי נחום טשערנאבלער איז מאריך אין דעם ענין, און, און, און, און ס'רעדט זיך באריכות אין דעם רבינ'ס שיחות, איז געווען דער לעצטער שבת פרשת שמות, וואס מיר האבן זוכה געווען צו הערן פון רבי'ן תורה וואס דאס איז געווען אין די יאר תשנ"ב שבת פרשת שמות איז געווען זייער א רייכע פאר געשמאקע פארברענגען וואס דארטן האט דער רבי ארומגערעדט באריכות אטא דעם ענין מיוסד אויף די משנה אין מסכת ברכות וואס מען זאגט עס אויכעט אין הגדה של פסח וואס אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות ר' אלעזר בן עזריה שטייט און זאגט אז הרי אני כבן שבעים שנה און ער בעט זיך און ער וויל פועל זיין אז מען זאל קענען זאגן דעם ענין פון יציאת מצרים נישט נאר ביום נאר אויכעט בלילה אבער די גמרא דערציילט אונז באריכות אין מסכת ברכות אז באותו היום מינו ר' אלעזר בן עזריה לנשיא כידוע איז די סיפור אז דעמאלט איז פארגעקומען אז מען האט דעמאלט אויסגעקליבן ר' אלעזר בן עזריה וואס ער איז געווען א יונגערמאן ער איז געווען אינגאנצן שמונה עשרה שנה, אכצן יאר, און פון דעסטוועגן האט מען בוחר געווען אין אים אז ער זאל זיין א נשיא און דערפאר האט ער געזאגט הרי אני כבן שבעים שנה ער איז נישט געווען שבעים שנה ער איז געווען שמונה עשרה שנה נאר מצד דעם וואס ער האט געדארפט ווערן יעמאלט א נשיא. אנטשולדיגט די גמרא דערציילט אז ס'איז ביי אים דעמאלט ארויסגעגאנגען די ווייסע הארעלעך און ער איז געווארן כבן שבעים שנה איז אין באותו היום וואס מינו ר' אלעזר בן עזריה לנשיא עליהם זאגט ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה און איך וויל פועל זיין אז אידן זאלן זאגן יציאת מצרים אויכעט בלילה דאס הייסט אז אין קריאת שמע נישט נאר אין קריאת שמע של שחרית נאר אויכעט אין קריאת שמע של ערבית וכידוע די מצוה פון יציאת מצרים איז מען מקיים בשעת מען לייענט די פרשת ציצית, אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, וואס פון דעם לערנט מען ארויס דאס איז די מצוה פון יציאת מצרים, אבער ביום איז דא מצוות ציצית, זאגט מען טאקע די פרשה, אבער בלילה וואס מן הדין, מן התורה, איז בלילה איז נישט קיין זמן ציצית, איז ממילא קומט דאך אויס אז מען וועט נישט זאגן די פרשה פון יציאת מצרים. און דאס זאגט רבי אלעזר בן עזריה אז ער וויל פועל זיין אז מען זאל זאגן יציאת מצרים בלילות און דעמאלט איז געקומען צו גיין בן זומא דרשה בן זומא און בן זומא האט מגלה געווען דעם סוד אז ימי חייך הימים כל ימי חייך להביא הלילות און שפעטער די גמרא ממשיך די משנה ממשיך אז חכמים אומרים ימי חייך עולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. און ווי מפרשים שטעלן זיך שוין אויף דעם אז ס'איז נישט דער פשט ווי אנדערע ווילן זאגן אז חכמים קריגן זיך אויף רבי אלעזר בן עזריה, נאר חכמים זענען גאר מוסיף אויף רבי אלעזר בן עזריה. ער, רבי אלעזר בן עזריה און בן זומא האבן געזאגט אז ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, און די חכמים זענען מוסיף אז בעצם נישט נאר ימי חייך הימים און הלילות, נאר נאך מער, ימי חייך עולם הזה, און כל ימי חייך להביא לימות המשיח, אז אפילו אין ימות המשיח וועט מען אויכעט דעמאלט דערמאנען דעם ענין פון יציאת מצרים. וואס אט א דא ווערט א פאר שאלות. ערשטנס, וואס איז דא די גאנצע שטורעם וואס ר' אלעזר בן עזריה וויל אזויפיל פועל זיין, מ'זאל זאגן יציאת מצרים נישט נאר בייטאג נאר אויכעט ביינאכט, לכאורה דאס איז א מצוה, איינע פון די תרי"ג מצוות, למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים, איז אזוי ווי יעדע מצוה, ביסט מקיים איין מאל א טאג איז מען מקיים די מצוה, וואס וויל ער אזוי פיל, וואס קאכט ער זיך, און וואס שטורעמט ער, וואס וואס וואס וואס באדערט אים, וואס איז אים אזוי נוגע אויף פועל זיין אמירה פון יציאת מצרים, נישט נאר ביום, אז בלילה זאל מען אויכעט זאגן יציאת מצרים, וואס ארט עס ווען מען זאגט עס איין מאל, און דערנאך ווען זאגט ער עס דווקא ביום שנעשה נשיא. אט דעמאלט פאלט אים איין צו זאגן אז ער וויל יציאת מצרים בלילות אין יענעם טאג, און אויכעט, וואס איז דאס פארבונדן מיט דעם וואס הרי אני כבן שבעים שנה, און ווער זאגט דאס? רבי אלעזר בן עזריה, דעם טאג וואס ער איז געווארן א נשיא, קומט ער צו גיין און ער זאגט אז הרי אני כבן שבעים שנה, און ערשט איצטער וויל ער פועל זיין אויכעט בלילות, און דערנאך דארף מען פארשטיין וואס איז דאס אלץ פארבונדען מיט דעם המשך, חכמים אומרים אז נישט נאר בלילות נאר אויכעט בעולם הזה, און נישט נאר בעולם הזה, נאר אויכעט בימות המשיח וועט מען אויכעט מזכירין יציאת מצרים. וואס איז די נקודת הביאור אינעם גאנצן זאך? איז אויף דעם איז מבואר, איז די נקוד תוכן הביאור איז, אז דער ענין פון מזכירין יציאת מצרים איז דאס דער ענין הגאולה. דאס הייסט אז בשעת א איד איז מקיים מצוות יציאת מצרים איז דאס נישט נאר די פשט אז ער זאגט די ווערטער יציאת מצרים און מיט דעם איז ער מקיים א זיכרון פון א עבר, נאר דאס איז טאקע א איבערלעבעניש וואס ער לעבט איבער א ענין שבהווה. און ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין פרק מ"ז, כל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים, אז א איד לעבט אז היינט ממש גייט ער ארויס פון מצרים, און דאס איז נישט נאר קיין ענין פון זיכרון שבעבר, דאס איז א ענין פון בהווה, אז א איד זייענדיג אין גלות, אין חשך, אינעם ביטערן גלות צווישן אומות העולם, און מפני חטאינו גלינו מארצנו, און מען געפינט זיך אין א ביטערן גלות חיצוני און א גלות פנימי אין ענייני עבודת השם, פונדעסטוועגן קען זיך א איד אוועקשטעלן אין א מעמד ומצב פון גאולה. יציאת מצרים, וואס יציאת מצרים איז כולל נישט נאר די יציאת מצרים נאר אויכעט די גאולה העתידה, זיך אוועקשטעלן אין א מעמד און מצב פון גאולה האמיתית והשלימה. און דאס קומט צו גיין, רבי אלעזר בן עזריה און זאגט, רבי אלעזר בן עזריה איז געווען אין די תקופה פון התחלת הגלות, אידן האבן דעמאלט אריינגעגאנגען, דאס איז דער סיפור הדברים, דאס איז געווען אין די ערשטע תקופה גלייך נאך חורבן בית המקדש, ס'האט זיך אנגעהויבן דער לאנגער ביטערער גלות, און ר' אלעזר בן עזריה איז געווען פון די ערשטע נשיאים וואס איז געווען אין יענע תקופה, וואס איז געווען גלייך נאכן חורבן פון צווייטן בית המקדש.

ער שטייט העכער פון וועלט, העכער פון גלות, און דער נשיא איז פארבונדן מיטן ערשטן נשיא, משה רבינו, הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון, איז במילא ווערט ביי אים נתגלה אט דער ענין וואס ער וויל אויפהייבן אידן צו א מעמד און מצב אז אפילו מען געפינט זיך אכתי עבדי דאחשורוש מען געפינט זיך אין גלות, פונדעסטוועגן זאל מען קענען לעבן גאולה.

וואס די שבעים נפש זענען געווען יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, די שבעים נפש זענען געווען כדי אז צו פועל זיין אין די שבעים אומות, אז אידן וועלן גיין אין גלות און זיך טרעפן צווישן די אלע שבעים אומות פון אומות העולם, און דארטן קענען מאכן ליכטיג און מברר זיין און מזכך זיין די ניצוצות קדושה און איבערמאכן מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך, אויף דעם דארף מען אנקומען צו מוראדיגע כוחות, און אט א די כוחות באקומט מען פון וועמען?

ווי ער זאגט אז שבעים איז בגימטריא עין, יא, די מספר עין, זיבעציג, און וואס עין איז מרמז אויף דעם עין בעין יראו, בשוב השם ציון, די עין די עיני בשר וואס מיר זען דעם אור הגאולה, משיח וועט קומען וואס דעמאלט וועט זיין לימוד התורה באופן של ראייה, עין בעין, איז צו צוקומען צו אט אט דעם עין דארף מען אריינגיין אין גלות און מהפך זיין פונעם חשך הגלות. איז הרי אני כבן שבעים שנה, קומט צו גיין רב אלעזר בן עזריה און ער וויל פועל זיין אז א איד זאל קענען זאגן יציאת מצרים בימים, בימים איז ווען די טעג זענען פיין, ליכטיג, דעמאלט איז זיכער, דארף מען ארויס גיין פון די מדידות והגבלות, ארויס גיין פון די מצרים און גבולים. אבער נישט נאר דאס, די חי די חידוש איז אז אויך בלילות,

לעבן אין א תנועה פון יציאת מצרים פון ארויסגיין פון די מדידות מדידות והגבלות און אויף דעם קומען צו גיין די חכמים און זאגן כל ימי חייך עולם הזה וואס די עבודה אין עולם הזה איז אז א איד בשעת ער איז צוגעבונדן צו דעם אייבערשטן דאס איז וואס דער מאור עיניים זאגט אז ווי אזוי קען מען לעבן אין גאולה הגם מען געפינט זיך אין זמן הגלות אין עולם הזה איז דאס דורך דעם ענין הדעת דארט רעדט ער באריכות אז דער ענין פון גלות איז אז דער דעת איז אין גלות, און בשעת ס'איז דא דער דעת, א מענטש איז מעורר דעם דעת, וואס דעת איז ווי דער אלטער רבי איז מבאר, דעת איז מלשון התקשרות, התחברות, מ'איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, און מ'געדענקט דעם אייבערשטן, למען תזכור, אז ס'איז דא דער זיכרון, א איד געדענקט אז ס'איז דא אז הוא הנותן לך כח לעשות חיל, ער געדענקט אז ס'איז דא א בורא עולם ומנהיגו, ער געדענקט דעם דבר הווי' וואס איז מהווה ומחיה ומקיים בכל רגע ורגע, ער לעבט מיטן אייבערשטן, און ער לעבט מיטן חיות אלוקי וואס באלעבט די עולמות, זעט ער דעם אייבערשטן אין וועלט, בשעת א איד לעבט מיט אטא דעם דעת, איז אטא דעמאלט איז כל ימי חייך איז דאס עולם הזה, ער קען זיין טאקע אין עולם הזה, אבער אין דעם עולם הזה איז ער מאכט ער ליכטיג, אין דעם עולם הזה איז ביי אים א מצב פון גאולה, ביי אים איז דאס א ענין פון ימי חייך ס'איז ליכטיג, ער לעבט משיח אין דעם עולם הזה. ער לעבט גאולה אין דעם עולם הזה, און דערנאך איז ער מוסיף, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. איז דער טייטש ווי ער טייטשט דאס אין מאור עיניים, אז דער כל ימי חייך להביא לימות המשיח איז דאס מבואר על פי תורת הבעל שם טוב. דער תורת הבעל שם טוב הידוע, שוין גערעדט כמה פעמים. וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, דאס ברענגט דער מאור עיניים כמה פעמים אין זיין ספר, אז דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אז ס'איז דא דער קומת המשיח ביי יעדן איינעם, וואס יעדער איד האט אין זיך א ניצוץ פון קומת המשיח, ווי חסידות טייטשט דאס אפ די יחידה שבנפש, דער ניצוץ קומת המשיח געפינט זיך ביי יעדער אידן בנפשו פנימה, אבער ס'איז בגלות, ס'איז באהאלטן.

איז בשעת א איד איז מגלה אט אט דעם ניצוץ, איז בויעט ער אויף דעם קומת המשיח אשר בקרבו. און כל ימי חייך איז להביא לימות המשיח, איז צו אויפבויען אט אט דעם ניצוץ, אויפבויען אט אט דעם חלק המשיח אשר בקרבו, וואס דורך דעם וואס אלע אידן צוזאמען וועלן זיך צוזאמענקלייבן, און יעדער איינער וועט מגלה זיין אט אט דער משיח אשר בנפשו, וועט מען זוכה זיין צו דעם משיח בפועל, אט אט דער איש מבית דוד, וואס ער וועט זיין משיח בן דוד. און אויף דעם איז דער רבי מבאר וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן דער מקובל הידוע רב לייוויק וואס ער האט געזאגט אז דאס איז דער טייטש וואס מען זאגט כל ימי חייך להביא לימות המשיח אז דער פנימיות'דיגער טייטש פון די ווערטער איז אז כל ימי חייך אז א איד דארף א גאנצן לעבן, כל ימי חייך דארף ביי אים זיין להביא לימות המשיח, אז אין יעדער טאג און יעדער מעמד ומצב און יעדע מחשבה דיבור ומעשה דארף ער זיך מתבונן זיין און זיך אריינטראכטן ווי אזוי אט אט דער מעשה ברענגט אים צו די גאולה האמיתית והשלימה, טון אין יעדער ענין אז זאל מגלה זיין אין אים דעם ענין המשיח שבו, יא, מאיר זיין און מגלה זיין דעם פנימיות הענין אז דאס איז אלס א הכנה צו די גאולה האמיתית והשלימה. וואס דערפאר געפינט מען טאקע אין חסידות ווי ס'איז מבאר אין יעדער מצוה און אין יעדער פסוק און אין יעדער מעשה און אין יעדער דיבור יעדער מחשבה ווי אזוי אין דעם איז פאראן א ענין פארבונדן מיט די גאולה וואס דאס איז כל ימי חייך א איד דארף וויסן אז זיין גאנצער לעבן און יעדער פרט אין זיין לעבן דארף זיין מיט דעם מיט דעם ציל מיט די מטרה

און דורך דעם וואס ער טוט איין מעשה איין דיבור און איין מחשבה איז ער מכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות און מביא ישועה והצלה ברענגט די גאולה השלימה און דאס איז דער סיפור וואס די פרשה דערציילט צו אונז אין פרשת שמות וואס בחיצוניות אז מ'לערנט פרשת שמות איז עס א פרשה פון גלות בשעת אבער מען קוקט זיך אריין על פי פנימיות התורה על פי דעם מדרש על שם גאולתם של ישראל נקראו און מ'איז מגלה דעם ניצוץ של משיח אשר בנפשו, דעם כח הדעת אשר בנפשו, וואס דאס באקומט מען בכח משה רבינו, אין היינטיגע סדרה, ומשה היה רועה, און על דרך זה דער נשיא, דער נשיא אשר בכל דור ודור, וואס אט דער נשיא איז מנשא ומגביה ומרומם א אידן, אז ער זאל קענען שטיין אין אזא מין תנועה, העכער פון גלות, שטיין אין א תנועה פון מעמד ומצב פון גאולה, און דורך דעם וואס מיר זאלן מאיר זיין ביי אונז, אט די גאולה פנימית וועט מען טאקע זוכה זיין בקרוב ממש אז מען זאל זען די גאולה האמיתית והשלימה, און ווי דער רמב"ם טאקע שרייבט, אט דער זעלבער רמב"ם וואס ברענגט דעם ענין פון ווי יעדע מעשה דיבור מחשבה איז מביא גאולה והצלה, און דער רמב"ם פירט אויס אין זיין ספר

ולא יהיה שם לא מלחמה ולא קנאה ולא שנאה ולא התאחרות לא רוב יעלה די אלע פרטים און א טבע מושפעת הרבה און טאקע זאל זיין ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים ביז ומלאה הארץ דברת השם כמים ליום מכסים די גאולה האמיתית והשלימה אמן כן יהי רצון.